אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, רבה בר בר חנה האט געזאגט פאר רבי יוחנן, הכל מודים, די זאך זענען אלע מודה, בעבד וכותי הבא על בת ישראל, שהוולד ממזר, א עבד און א כותי וואס קומט על בת ישראל, איז א עבד קאן דאך נישט מקדש זיין א בת ישראל, די זעלבע זאך א כותי איז הוולד ממזר, אפילו דעמאלט ווען די בת ישראל איז געווען א פנויה, זי איז נישט געוועזן קיין אשת איש, איז אויכעט הוולד ממזר, אזוי זאגט די גמרא ווייטער, דף מ ה עמוד ב. פרעגט די גמרא מאן הכל מודים, ווער איז דאס די הכל מודים? שמעון התימני. דאף על גב דאמר שמעון התימני, כאטש שמעון התימני האט געזאגט אין ממזר מחייבי לאוין, ער זאגט דאך אויבן איז ממזר דווקא פון חייבי כריתות, הני מילי, פון וועלכע חייבי לאוין זאגן מיר אז אין הוולד ממזר מחייבי לאוין דתפסי בהו קידושין, פון אזעלכע חייבי לאוין וואס די קידושין זענען תופס, מיר האבן דאך פריער געהאט אין גמרא אין צווייטן פרק איך לערן אפ פון פסוק כי תהיין לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת שנואה, וואס פאסט זיך צו קענען נישט מבכר זיין די חלק הבכורה? און וואס מיינט דער פסוק שנואה, ווייל דער מאן האט איר פיינט, דעריבער דארף מיר דער פסוק דערציילן לא יוכל לבכר, נאר מען מיינט שנואה בנישואיה, ער האט נישט געטארט איר מקדש זיין ווייל זי איז אסור אויף אים חייבי לאוין, דאך זאגט די תורה כי תהיין.

זאג פארוואס א עבד קען נישט מקדש זיין א בת ישראל, מיר זאגן דאך חייבי לאוין איז יא תופס קידושין, איז עס שטייט אין פסוק אין די היינטיגע סדרה שבו לכם עם החמור טייטשט זיך עם הדומה לחמור, ווייל חמור גייט אן קידושין גייט ביי עבדים אויך נישט אן קיין קידושין, און א עבד זאגט דער רשי א גאנצע אריכות. אז ביי ז' אומות שטייט בפירוש אין די תורה לא תתחתן בהם, אז מען טאר זיך נישט מיט זיי משדך זיין, און ביי אנדערע אומות שטייט ביי די יפת תואר, יפת תואר איז דאך נישט פון די ז' אומות, שטייט דארטן דערמאנט ואחר כן תבא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה, נאכדעם וואס זי האט געטון די אלע זאכן, ווייזט אויס אז פריער קאנסטו איר נישט מקדש זיין, ווייס איך נאר פון דעם פסוק אז א ישראל קען נישט מקדש זיין קיין נכרית, און די זעלבע זאך א נכרי קען אויך נישט מקדש זיין קיין ישראל, ממילא פאסט זיך נישט צו זאגן אז ביאתו לשם ביאה לשם קידושין, ווייל ביי דעם חייבי לאוין איז דא תפיסת קידושין איז נישט הולד ממזר, אבער דא אויך אז ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין איז גלייך צו חייבי כריתות, און רש"י ברענגט אראפ נאך א לימוד, שטייט והיא בעולת בעל, אז בכלל ביי די גוים מיט וואס ווערט די פרוי זיינס א פרוי, נישט קיין נכנסה לחופה, נישט קיין קידושין, נאר ביי זיי גייט נאר אהן דער ענין פון בעולת בעל, אבער ביי די גוים איז נישטא דער ענין פון קידושין, ממילא אז גייט נישט אהן דער ענין פון תפיסת קידושין, איז עס גלייך צו חייבי כריתות און הולד ממזר, זאגט די גמרא מיתיבי, כ'עט דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט כותי ועבד הבא על בת ישראל שטייט הולד ממזר, ר' שמעון בן יהודה אומר, ר' שמעון בן יהודה זאגט, אין ממזר, די ממזר ס'איז נישט קיין ממזר, אלא מי שאיסורו איסור ערווה וענוש כרת, האלט עס דארף זיין א איסור ערווה וואס אויף איסור ערווה איז ענוש כרת. דא זעה איך דאך פון דעם אז לויטן תנא קמא איז הולד ממזר ווייל ער האלט פון אלע חייבי לאוין איז הולד ממזר, דער רבי שמעון האלט דאך ווי שמעון התימני וואס שמעון התימני לערנט אז פון חייבי כריתות איז ולד ממזר און דאך האלט ער כאטש פון חייבי כריתות איז הולד ממזר און עבד וכותי כאטש ס'איז נישט תופס קידושין דאך זאגן מיר אין הולד ממזר ממילא קען איך אזוי נישט זאגן אז די הכל מודים זאל זיין שמעון התימני, ווייל איך זעה דאך אז דער וואס האלט ווי שמעון התימני אז ממזר איז פארהאנען נאר פון חייבי כריתות, אי וועט ער האלטן אז פון כותי ועבד איז אויך נישט קיין ממזר. עס האט נישט צו טון מיט תפיסת קידושין. אלא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט הכל מודים, מאן הכל מודים, ווער איז דער הכל מודים? רבי, דאס מיינט מען רבי. אף על גב דרבי אומר, כאטש רבי זאגט, דארט שטייט אזוי אז איינער האט געגעבן איינער חליצה, טאר ער דאך די צווייטע, טאר ער דאך איר נישט מייבם זיין, און אויב ער איז איר מייבם איז ער עובר א לאו, זאגט שטייט דארט אין דער משנה אז אויב ער גיט איינער חליצה נאכהער בועל דארף זי נישט האבן קיין גט, פארוואס דארף זי נישט האבן קיין גט? ס'איז דאך נאר איסור חייבי לאוין, און חייבי לאוין איז דאך דא תפיסת קידושין, שטייט דארטן, זאגט דאך דער רבי, אין הדברים הללו אמורים, ס'איז נישט געזאגט געווארן דיע זאכן אז נאך חליצה איז קידושין נישט תופס, אלא לדברי רב עקיבא, נאר לויט רב עקיבא שהיה עושה חלוצה כערוה, וואס רב עקיבא לערנט אז חלוצה וואס זי איז נאר אסור מיט א לאו, האט דעם זעלבן דין ווי ערוה, אבער וליה לא סבירא ליה, און רבי אליין האלט נישט אזוי, און רבי האלט אז חייבי לאוין איז יא דא תפיסת קידושין, ממילא אז חייבי לאוין איז דא תפיסת קידושין איז דאך נישט קיין ולד ממזר.

און דאס איז דער טייטש דהכל מודים וואס רבי יוחנן האט געזאגט, רבי יוחנן איז דאך געווען א תלמיד פון רבי'ן, אז כאטש רבי האלט אז אומעטום פון חייבי לאוין איז נישט הולד ממזר, אבער ביי כותי ועבד כאטש ס'איז נאר חייבי לאוין איז הולד ממזר. דערציילט די גמרא א מעשה, רב אחא שר הבירה,

הוה חדא איז געווען פון די אידישע פרויען וועלכע זענען געווארן געפאנגען, חדא איינע דאיעברא מכותי, וואס האט געשוואנגערט פון א גוי, איז דא אויך יעצט געווען די שאלה ווי איז די דין פון דעם קינד, ווי איז די דין כותי הבא על בת ישראל, צו דער ולד איז כשר צו פסול. ואתו לקמיה דרב אמי, מ'איז געקומען רב אמי פרעגן די זאך, אמר להו האט ער זיי געזאגט, רבי יוחנן,

מען טוט אויף א חידוש, מען רעכנט אויס ס'איז דא מענטשן וואס האלטן הולד ממזר, איך וועל אויפווייזן ס'איז דא אויך אנדערע וואס האלטן הולד כשר, הא רב ושמואל בבבל, רב און שמואל וואס זענען געווען אין בבל, ורבי יהושע בן לוי ובר קפרא בארץ ישראל,

מיינט מען אפילו ער איז געקומען אויף א אשת איש אויכעט איז אויכעט הולד כשר? עמוד ב' וועלן מיר שוין רעדן וועגן דעם. ממילא זאגט רב יוסף, מכח דעם וואס איך רעכן אויס מענטשן דאס איז מיר נישט גענוג. אלא אמר רב יוסף, נאר רב יוסף זאגט, רבי היא, איך דארף זיך רעכענען מיט רבי, וואס רבי האלט אז ס'איז פסול, און מיר ווייסן די הלכה איז ווי רבי, דכי אתא רב דימי אמר רב יצחק בר אבודימי משום רבינו, ער האט געזאגט אז אמרו אז מ'האט געזאגט אין נאמען פון רבי'ן אז כותי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר. רבי יהושע בן לוי אומר, רבי יהושע בן לוי זאגט, הולד מקולקל. פרעגט די גמרא, למאן? דאס וואס רבי יהושע בן לוי זאגט מקולקל, צו וועמען איז ער מקולקל? אילימא וועסטו וועלן זאגן לקהל ער טאר נישט חתונה האבן בקהל, קען איך דאך אזוי נישט זאגן. הא אמר רבי יהושע הולד כשר, פריער האט דאך רבי יוסף אויסגערעכנט פון די וואס האלטן הולד כשר איז דאך געווען רבי יהושע, האלט ס'נישט קיין ממזר אלא לכהונה, דאס וואס ער זאגט מקולקל מיינט ער. לכהונה. קומט דאך יעצט אויס, סיי דער וואס ער לערנט הולד ממזר, סיי דער וואס ער לערנט הולד כשר, אבער לכהונה איז פסול. וואס איז די טייטש ס'פסול לכהונה? אז אויב ס'זאל זיין א טאכטער, איז טאר זי נישט חתונה האבן פאר א כהן. זאגט דאס די גמרא, דכולהו אמוראי דמכשרי, איך זע דאך די אלע אמוראים וואס זענען מכשיר, רבי יהושע בן לוי וואס ער זאגט אז כותי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, מודו, זענען זיי מודה שהולד פגום לכהונה, אז ער איז פגום לכהונה, פון וואנעט ווייס איך דאס? מקל וחומר מאלמנה, איך לערן אפ א קל וחומר פון אלמנה. מה דאך אלמנה לכהן גדול, דער איסור פון אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל, דער איסור איז דאך נישט קיין הארבער איסור, דער איסור גייט נאר אהן צו א כהן גדול, דאך זאגן מיר בנה פגום, איך האב דאך אפגעלערנט פון פסוק ולא יחלל מיט צוויי למד'ן, שטייט נישט לא יחל נאר לא יחלל, אז סיי זי ווערט מחוללת און סיי די ולד. זו שאיסורה שוה בכל, דא א כותי איז דאך אסור ביי אלע אידן סיי ביי כהנות סיי ביי לוויות סיי ביי ישראל'עס, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שבנה פגום, און דא איז רשי מסביר אז דאס וואס שטייט בנה פגום לאו דווקא ווייל זיכער, ער איז דאך זיכער נישט קיין כהן. א כותי ועבד הבא על בת ישראל איז די קינד זיכער נישט קיין כהן. וויאזוי ביסטו אים מייחס? איי ער טאר נישט נעמען קיין כהנת זאלסטו זאגן? ניין, אויב איך זאג ער איז נישט קיין ממזר מעג ער נעמען א כהנת אויכעט, ווייל דער דין איז אז פסול'ער כהן, א חלל מעג נעמען א כהנת כשרה, ווייל די כשרע זענען נישט געווארן געווארנט זאלן חתונה האבן צו פסול'ע, נאר ער מיינט צו זאגן אזוי, א כותי ועבד הבא על בת ישראל, און זי האט געבוירן א טאכטער, כאטש די טאכטער איז מותר לבוא בקהל, אבער צו א כהן טאר זי נישט חתונה האבן. זאגט די גמרא, ווי קענסטו אפלערנען פון אלמנה, מה לאלמנה לכהן גדול, ווייסטו פארוואס אלמנה לכהן גדול זאגן מיר אז די קינד ווערט נתחלל פון כהונה, שכן היא עצמה מתחללת, ווייל די ביאה טוט אויף אז זי אליין ווערט פארשוועכט. און דא אבער נישט, זאגט די גמרא ניין, הכא נמי דא אויכעט כיוון שנבעלה פסלה, אויב זי געווארן נבעל צו א גוי ווערט זי גע'פסל'ט אפילו פון תרומה און אוודאי און אוודאי צו חתונה האבן צו א כהן, דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון מנין פון וואנעט ווייסן מיר לכותי ועבד הבא על הכהנת ועל הלוויה ועל הישראלית שפסלוה אז מען האט איר גע'פסל'ט, וואס מיינט מען האט איר גע'פסל'ט? קען מען טייטשן צוויי זאכן, מען קען טייטשן מען האט גע'פסל'ט זי טאר נישט חתונה האבן צו קיין כהן, און מען קען אויך טייטשן פון תרומה, איי וועט איר פרעגן וואס פאסט צו זאגן ביי א לוויה מיט ישראלית תרומה? ס'קאן זיין אזוי אז די לוויה און די ישראלית האבן געהאט חתונה געהאט צו א כהן און זי האט געבוירן קינדער, איז דאך דעמאלט דער דין אז אפילו ווען דער מאן שטארבט מעגן זי עסן תרומה צוליב די קינדער. דא אז זאגן מיר זיי זענען געווארן גע'פסל'ט זיי האבן געהאט באקומען דעם דין זונה און זיי קענען נישט עסן די תרומה צוליב די קינדער. פון וואנעט ווייס איך דאס מען טוט עס פסל'ען? שנאמר שטייט אין פסוק ובת איש כהן כי תהיה אלמנה וגרושה שטייט דארטן ווייטער אין פסוק וזרע אין לה איז דעמאלט דער דין אז ושבה זי קערט זיך צוריק זי עסט תרומה. זאגן מיר אזוי, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, דער א ישראל וואס ער האט אין איר אלמנות וגירושין, דעמאלט זאגן מיר אז ווען ער שטארבט וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה, יצא, א אויסנאם איז, כותי ועבד, שאין לו אלמנות וגירושין בה, אז ער האט נישט ביי איר אינגאנצן אלמנות וגירושין א קידושין איז אין איר נישט תופס, דעמאלט איז נישט דא דער דין, דעמאלט זאגן מיר, ער טוט איר פסל'ען פון תרומה, און ער טוט איר אויך פסל'ען איר לכהונה, אויב אזוי איז דאך אויב איך זאג כותי וואס ער קומט על בת ישראל, ווערט זי אליין יא מתחלל, קען איך דאך שוין גוט מאכן א קל וחומר פון אלמנה, איך קען שוין נישט אפפרעגן מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת. רש רב יוסף האט פריער געזאגט אז עבד וכותי הבא על בת ישראל הולד ממזר, פארוואס? ס'איז דאך דא אסאך וואס זאגן הולד כשר, נאר ווייל רבי האלט הולד ממזר, דעריבער בלייבט די הלכה ווייסן מיר אין דער זאך ווי רבי. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף'ן, ווער זאגט אז רבי האלט הולד ממזר, ווייל רב דימי האט געזאגט אז רבי האלט אזוי, מאי חזית דסמכת אדרב דימי, דו ווילסט דאך פסק'נען ווי רבי, ווער זאגט אז זאלסט זיך פארלאזן אויף רב דימי'ן, וואס רב דימי זאגט אז רבי האלט עבד וכותי הבא על בת ישראל הולד ממזר, סמוך אדרבין, פארלאז זיך אויף רבין'ען, וואס רבין זאגט אז הולד כשר, ווי זעהן מיר דאס? דכי אתא רבין אמר, ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער געזאגט, רבי נתן ורבי יהודה הנשיא מורו בה להיתירא, אז רבי נתן און רבי יהודה הנשיא זאגן אז עבד וכותי הבא על בת ישראל איז הולד כשר, כאטש האט זיך נישט דערמאנט רבין דאס ווארט רבי. ומאן רבי יהודה הנשיא, און ווען איז רבי יהודה, ווער איז רבי יהודה הנשיא? דער רבי, האלט דאך רבי אז ס'איז כשר, און דו ווילסט פסק'נען ווי רבי, ווער זאגט רב דימי גערעכט? נאך מער אז זאגט ער אים, ואף רב מורה בה היתירא, און נישט ער גייט אויסרעכענען נאך מענטשן, ווייל מיר האבן דאך פריער געזאגט אויב איך רעכן נאך מענטשן, דאך דא אסאך וואס ס'זאגן עבד וכותי הבא על בת ישראל הולד פסול, נאר ער זאגט רב וואס רב איז א תלמיד פון רבי'ן האלט ער אויך להיתירא, איז דאך א סימן אז רבי האלט אויך אזוי, דההוא דאתא לקמיה דרב, איינער איז געקומען פאר רב און דער איינער איז געוועזן וואס זיין מאמע איז געווען א אידישע פרוי און דער טאטע איז געווען א גוי. אמר ליה האט ער אים געפרעגט דער מענטש, כותי ועבד הבא על בת ישראל מה, איך בין געבוירן געווארן פון אזעלכע, ווי איז דער דין צו בין איך א ממזר צו נישט? אמר ליה האט אים רב געזאגט, הולד כשר. דער ולד איז כשר. אמר ליה האט דער מענטש געזאגט צו רב'ן, הב לי ברתך, גיב מיר דיין טאכטער פאר א פרוי, האט רב געענטפערט, לא יהיבנא לך, איך גיב דיר נישט. אמר שימי בר חייא לרב, שימי בר חייא דארט געוועזן האט ער געזאגט רב'ן, אמרי אינשי, מענטשן זאגן,

דו ביסט געגאנגען דו האסט געזאגט א דבר חידוש אז ס'איז כשר, באווייז די זאך אז גיב אים דיין טאכטער, אז דו זאגסט אז דיין חידוש און טוה באווייז עס. אמר ליה האט אים רב געזאגט אי ניהוי כיהושע בן נון, אפילו ער זאל זיין ווי יהושע בן נון לא יהיבנא ליה ברתי, וועל איך אים נישט געבן מיין טאכטער. איז לכאורה פארוואס זאל ער אים נישט געבן אפילו יהושע בן נון, איז אזוי, אויב רש"י האט דאך פריער געזאגט אז כותי ועבד הבא על בת ישראל, אפילו דער וואס ער לערנט הולד כשר זאגן מיר דאך אבער ער איז פוגם לכהונה, זאגט דער רש"י דארט איז נאר דער פשט אויב מען טוט געבוירן א בת, אבער אויב מען טוט געבוירן א בן, פאסט זיך נישט צו זאגן ער איז פוגם לכהונה, ווייל ער מעג דאך, ער איז דאך סיי ווי נישט קיין כהן, דער א כהן דארף דאך זיין פון טאטן, איי וועגן גיין נעמען א כהנות א כשרע, מעג ער דאך סיי ווי נעמען, ער מעג נעמען א ישראלית, און דער מהרשא רעדט שוין פון דעם, אנדערע ברענגען טאקע פון דעם א ראיה, נישט ווי רשי זאגט, נאר זיי זאגן אז די טייטש איז הולד פסול, אפילו א בן איז עס אויכעט נוגע ער איז מקולקל. אמר ליה, האט רב שימי בר חייא געזאגט צו רב'ן, אי הוה כיהושע בן נון, ווען ער זאל זיין מיט די מעלות פון יהושע בן נון, וואלט ער נישט געדארפן צו דיר אנקומען, אי מר לא יהיב ליה אז דו וועסט אים נישט געבן דיין טאכטער פאר א פרוי, אחריני יהבי ליה וועלן אנדערע געבן, אבער האי דער מענטש אי מר לא יהיב ליה, אז דו גיבסט אים נישט די טאכטער פאר א פרוי, אחריני לא יהבי ליה, אנדערע וועלן אים אויך נישט אים געבן, און דו האסט דאך אויפגעטון א דבר חידוש, טא גיי ווייז אויף אז אזוי איז דער דין הולד כשר. לא הוה קאזיל מקמיה, דער מענטש וואס האט געפרעגט די שאלה, דער בן הכותי וואס האט געוואלט די טאכטער האט נישט געוואלט אוועקגיין, ער וויל די טאכטער, יהיב ביה עיניה האט רב געגעבן אויף אים זיין אויגן ושכיב איז ער געשטארבן ואף רב מתנה מורה בה להיתירא דאס גייט אלץ ארויף וואס אביי גייט אויפווייזן רב יוסף'ן פארוואס ער זאגט הולד פסול מיר זעהן דאך אסאך האלטן כשר און די אלע זענען ווי מען זאגט תלמידים פון רבי'ן. רב מתנה זאגט היתר דאס רב מתנה וואס איז נישט געווען קיין תלמיד פון רבי'ן נאר צווישן די שפעטערדיגע דורות די אחרונים ואף רב יהודה מורה בה להיתירא רב יהודה זאגט אויכעט א כותי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר דכי אתא לקמיה דרב יהודה איינער איז געקומען פאר רב יהודה און האט אים געפרעגט מיין טאטע איז א כותי און די מאמע א יודישע צו מעג איך נעמען א יודישע פרוי אמר ליה האט ער אים געזאגט זיל איטמר גיי באהאלט דאס גיי אויף אזא איין ארט ווי מען קען דיר נישט, מען וועט נישט וויסן ווער דיין טאטע איז געוועזן, וועסטו קענען חתונה האבן. או נסיב בר מינך, אדער נעם אזא איין פרוי, וואס די פרוי איז אויך געבוירן געווארן וואס איר טאטע איז געווען א כותי, אבער א ממזרת און א שפחה טאר ער נישט נעמען, זעה איך דאך פון דעם אויך אז הולד כשר. וכי אתא לקמיה דרבא, איינער איז געקומען פרעגן א שאלה רבא, אמר ליה האט ער אים געזאגט, או גלי, אדער גיי אוועק אין גלות אויף א ארט ווי מען קען דיר נישט, מען קען נאר חתונה האבן מיט א בת ישראל, או נסיב בת מינך, אדער נעם א בת ישראלית וואס דער טאטע איז געוועזן א כותי. זעהט זיך פון דעם אז כותי ועבד הבא על בת ישראל איז רבי אליבא דרבין און רב וואס רב איז רבי'ס א תלמיד און די שפעטערדיגע אמוראים האלטן אלץ אז איך זאג נישט הולד ממזר נאר איך זאג הולד כשר און ער טאר נישט נעמען קיין שפחה און קיין ממזרת רשי. שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה, די מענטשן פון דער שטאט מיכסי האבן געשיקט פרעגן א שאלה רבה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איינער וואס א העלפט א עבד און א העלפט איז ער באפרייט, צוויי שותפים האבן געהאט א עבד און איינער האט באפרייט זיין חלק, הבא על בת ישראל, נא, ער קומט על בת ישראל ווי איז דער דין צי זאגן מיר הולד כשר אדער הולד ממזר אמר להו האט רבה זיי געענטפערט השתא עבד כולו אמרינן כשר אינגאנצן א עבד וואס ער קומט אויף א בת ישראל איז הולד כשר חציו מיבעיא אזא חצי בן חורין איז דאך אוודאי און אוודאי הולד כשר. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, מרא דשמעתא, ווער איז דער בעל בית פון דער הלכה וואס ער האלט, כותי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, ווער איז דאס? רב יהודה, אזוי לערנט רב יהודה, אזוי האבן דאך פריער געהאט אין גמרא, ואף רב יהודה מורה בה היתירא, און דאך אמר רב יהודה, רב יהודה זאגט, מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל אותו ולד אין לו תקנה, די ולד האט נישט קיין תקנה, זע איך דאך ס'איז נישט קיין סתירה, טאקע א גאנצער עבד, זאג איך טאקע הבא על בת ישראל הולד כשר, און חציו עבד וחציו בן חורין איז הולד אין לו תקנה, וואס איז טייטש אין לו תקנה? ער טאר נישט חתונה האבן מיט א בת ישראל ווייל ער איז א ממזר. ענטפערט די גמרא, כי איתמר דרבי יהודה, ווען איז געווארן געלערנט דאס וואס רבי יהודה זאגט, חצי עבד חצי בן חורין הבא על בת ישראל איז די קינד א ממזר, כגון דקדיש בת ישראל אז ס'איז געבוירן געווארן דורך קידושין, און די קידושין האבן דאך תופס געווען, ווייל די צד חירות איז דאך מותר אין א ישראלית. דנמצא, קומט אויס צד עבדות שבו משתמש באשת איש, ווייל אויב ער האט איר מקדש געווען ווערט זי מקודש צום צד חירות נישט צום צד עבדות, קומט אויס אז די צד עבדות פון אים באנוצט זיך מיט אשת איש, דעריבער איז די ולד ממזר. דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט כותי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, דאס איז נאר גערעדט געווארן הבא על בת ישראל ווען ס'איז געווען א פנויה, אבער ווען ער קומט על בת ישראל וואס זי איז א אשת איש, איז דאך גיט א קוק, א ישראל קומט אויף א בת ישראל א אשת איש, איז דאך הולד ממזר, איז דאך אוודאי און אוודאי א עבד הבא על בת ישראל וואס איז א אשת איש, איז אוודאי און אוודאי הולד ממזר. תוספות פרעגט, ווי איז בכלל תופס די קידושין צו נאר א האלבן גוף? די גמרא זאגט דאך אין קידושין התקדשי לחציי וואלט נישט געווען די קידושין, נאר מיר טייטשן אפ די ווערטער, ער מיינט צו זאגן ער זאל האבן רשות צו נעמען א צווייטע. אבער ווען נישט דאס וואלט געווען שייר בקנינו, ווייל זי דארף זיין אים מקודש צום גאנצן, פשוט דא ווערט זי מקודש צו א האלבן גוף, איז תוספות מחלק, דארטן ווי זי קען ווערן מקודש צום גאנצן גוף, און ער איז מקדש צו א האלבן גוף. איז טאקע שייר בקנינו, אבער דא ווען ער איז חציו עבד און חציו בן חורין, צו וויפיל דער קניין קען חל זיין איז עס חל, איז זי די גאנצע אשת איש מקודש צו דעם צד בן חורין, און די צד עבד איז ווי א אנדער מענטש אינגאנצן, איז צד עבדות זיך דא משתמש באשת איש, כאטש ס'איז דאך די אייגענע אשת איש, אבער ס'איז נישט די אייגענע, זי איז א אשת איש צו דעם צד בן חורין, אבער צו דעם צד עבדות האט זי א דין פון אשת איש. רש י. ברוך השם, מסכת יבמות, דף מ ה, עמוד ב', די זעקסטע שורה פון עמוד. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי אויך זאגן אז דער דין עבד וואס קומט על בת ישראל הולד ממזר, דאס איז נאר גערעדט געווארן אויב זי איז א פנויה, אבער אויב זי איז א אשת איש איז עס א ממזר?

דער לערנט אז א כותי איז געקומען אויף אשת איש איז דער ולד נישט קיין ממזר, איי פארוואס א ישראל קומט אויף אשת איש איז דער ולד ממזר, און פארוואס זאל מען זאגן א עבד קומט אויף אשת איש איז נישט דער ולד ממזר, ושניהם לא למדוה אלא מאשת אב, זיי ביידע האבן אפגעלערנט דעם דין ווען איז הולד ממזר פון אשת אב, אין די תורה שטייט לא יקח איש את אשת אביו, און דערלעבן שטייט לא יבוא ממזר בקהל השם, זאגן מיר ווען איז א ממזר? אויב ס'איז גלייך ווי אשת אב, מאן דפוסל, דער וואס פסל'ט, סבר האלט אזוי, מה אשת אב דלא תפסי בה קידושין, אז איינער וועט מקדש זיין אשת אב, די פרוי פון זיין טאטן, אפילו ס'איז נישט זיין מאמע, איז די קידושין נישט תופס, זאגן מיר הולד ממזר, אף כל איז שטענדיג דלא תפסי בה קידושין, אויב די קידושין זענען נישט תופס איז הולד ממזר, און א כותי איז דאך נישטא קיין קידושין איז הולד ממזר, קומט אויס אפילו ביי א פנויה ומאן דמכשר דער וואס ער זאגט אז כותי הבא על בת ישראל הולד כשר סבר האלט אזוי מה אשת אב אזוי ווי אשת אב דלדידיה לא תפסי בה קידושין ער קען נישט מקדש זיין, די שטיפזון קען נישט מקדש זיין אשת אב, לאחריני תפסי בה קדושין, און שטענדיג איז דער ממזר פון אזעלכן וואס אויף אים איז נישט תופס קיין קדושין, אבער צו אנדערע האט זי קדושין, לאפוקי נכרי ועבד דלא תפסי בהו קדושין כלל, א נכרי ועבד איז אינגאנצן נישטא קיין תפיסת קדושין, און פון דעם קיינמאל נישט. הולד ממזר, דעריבער קומט אויס אפילו דעמאלט ווען דער כותי איז געקומען אויף אשת איש איז אויכעט די ולד נישט קיין ממזר. בלייבט דאך שווער וואס מיר האבן פריער פארענטפערט. מיר האבן פריער געזאגט אז חצי עבד וחצי בן חורין וואס איז געקומען אויף א אשת איש זאגן מיר אז הולד ממזר. פארוואס זאגן מיר אז הולד ממזר? ווייל איז די צד עבדות און אז דא האבן מיר גערעדט אזוי אז דער ער האט מקדש געווען דער חצי עבד חצי בן חורין האט מקדש געווען א פרוי איז דער צד חירות איז דאך מותר ווייל עס האט דאך תופס געווען קידושין נאר דער צד עבדות איז זיך משתמש באשת איש מיר זעהן דאך דא אז דער וואס איז מכשיר איז דאך מכשיר באשת איש אויכעט. אלא האט די גמרא חרטה כי איתמר דרב יהודה, דער דין וואס רב יהודה האט געזאגט, חצי עבד וחצי בן חורין הבא על בת ישראל הולד ממזר, מיינט מען נישט אז ער האט געהאט מקדש געווען, אויב ער אליין האט מקדש געווען דעמאלט איז דאך זיכער הולד כשר, אפילו די צד עבדות איז זיך משתמש באשת איש, נאר כגון שבא על אשת איש, דער חצי עבד חצי בן חורין געקומען על אשת איש, און פארוואס איז דאס א ממזר? נישט מכח די חצי עבדות, נאר ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש, ווען ער זאל זיין אינגאנצן עבד וואלט געווען כשר, ווייל מיר זאגן דאך דער וואס איז מכשיר איז מכשיר אפילו באשת איש, די ממזר איז עס דא וועגן צד חירות, ווייל די צד חירות איז דאך א ישראל, און ישראל הבא על אשת איש איז דאך הולד ממזר. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, אמר לי רב גזא, רב גזא האט מיר געזאגט, איקלע רב יוסי בר אבין לאתרין, רב יוסי בר אבין איז געקומען צו אונז, והוה עובדא ס'איז געווען א מעשה בפנויה, א פנויה וואס האט געבוירן א קינד פון א גוי, ואכשר, און ער האט מכשיר געווען, פון א עבד האט זי געבוירן, פון א עבד, באשת איש, א עבד איז געקומען אויף א אשת איש, ופסל, האט גע'פסל'ט. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט די מעשה איז נישט אזוי געווען, לדידי אמר לי רב גזא, צו מיר האט געזאגט רב גזא, לא רבי יוסי בר אבין הוה, די מעשה איז נישט געווען מיט רבי יוסי בר אבין, אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה, ואכשר, און ער האט מכשיר געווען, בין בפנויה בין באשת איש, סיי פנויה סיי אשת איש,

והלכתא און די הלכה איז נכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש, ווייל ווען זאגן מיר הולד ממזר אויב ער ביי אים איז נישט תופס די קידושין אין אנדערע איז יא דא תפיסת קידושין אבער ער איז אזא מענטש וואס ביי אים איז בכלל נישט דא קיין תפיסת קידושין זאגן מיר הולד כשר. דערציילט די גמרא, רבא אכשריה, רבא האט מכשיר געווען לרב מרי בר רחל, רב מרי בר רחל, די מאמע זיינע איז געווען רחל, און דער טאטע זיינע איז געוועזן א גוי, די גמרא אין בבא בתרא דף קמ"ט ווערט דארט דערמאנט איסור גיורא איז געקומען אויף רחל'ן, נאכהער האט ער זיך מגייר געווען, עס איז געווען הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה וויל דאך די גמרא זאגן, האט ער אים מכשיר געווען ומנייה און ער האט אים באשטימט בפורסי דבבל, אין די גבאים וואס זענען ממונה אויף די אידן אין בבל האט ער אים באשטימט ויפל גב די יום אמר כאטש מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק שום תשים מלך ומלך ז ל זאגן מיר כל משימות שאתה משים דארט ווערט דערמאנט אין פסוק זאלסט טון פון דיר שטייט א טאפע לשון שום תשים זאגן מיר אלעס כל משימות שאתה משים יעדע ממונה, יעדער דו מאכסט איינעם א באשטימטע זאך א גבאי וואס דו מאכסט, אל יהי' זאל נישט זיין אלא מקרב אחיך, און א גר און א גר טאר מען נישט מאכן קיין פרנס אויף די אידן, אבער האי דער רב מרי בר רחל, כיון דאמו מישראל, זיין מאמע איז דאך געווען פון די אידן, מקרב אחיך קרינן ביה ווערט ער אנגערופן מקרב אחיך. דערציילט די גמרא א מעשה. עבדיה דרב חייא בר אמי, דער קנעכט פון רב חייא בר אמי, אטבלה, האט גע'טובל'ט לההיא נכרית א גויה לשם אנתתא זאל זיך טובל'ען לשם טבילת נידה. און תוספות זאגט ער האט געמאכט אין דער זאך א טעות, ווייל ער איז דאך געוועזן א עבד. און ביי א עבד גייט נישט אן דער ענין פון נשג"ז דער ענין פון נידה, און בכלל האט נישט נישט געווען באלד וועלן מיר זעהן מותר אין איר. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, יכילנא איך קאן לאכשורה בה, איך קאן איר מכשיר זיין, איך זי זאל זיין א גיורת, אז די טבילה וואס זי האט זיך יעצט געטובלט לשם נידה זאל דאס ווערן גערעכנט טבילה פאר גרות, ממילא אז איך וועל איר מכשיר זיין, און דער טאטע איז א עבד, אבער זי איז דאך א ישראלית, איז דאך א גוטע גרות, ובברתה וועל איך מכשיר זיין אין איר. ווייל בת די טאכטער פון עבד הבא על בת ישראל איז דאך הולד כשר ווען זי איז די איר גירות איז דאך א גירות בא איר וועל איך מכשיר זיין כדרב אסי ווי רב אסי האט געזאגט דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה ווייטער וועט די גמרא אראפברענגען א מעשה וואס רב אסי האט געזאגט אז די טבילה וואס האט זיך געטובל'ט אלס נידה איז גוט אלס גירות בברתה בין איך מכשיר ווייל נכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר דערציילט יעצט די גמרא די מעשה פון רב אסי ההוא דער מענטש דהוו קרו ליה מ'האט אים אנגערופן בר ארמייתא מ'האט אים געוואלט פסל'ען מ'האט אים געזאגט אז די מאמע איז א גוי'ע און אויב די מאמע איז א גוי'ע איז ער דאך אויך א גוי.

ראטס האט זיך געוואלט מגייר זיין לשם אנתתא, וואס הייסט לשם אנתתא? אז וועגן חתונה האבן, און די גמרא זאגט דאך א אחד איש שנתגייר לשם אישה, אישה שנתגיירה לשם איש, איז נישט קיין גירות. איז זאגט ער, טאקע יענע גירות איז נישט גוט געווען, נאר די שפעטערדיגע טבילות אלס נידה איז גוט. און רש י פרעגט אבער אויף דעם, קודם כל די הלכה בלייבט דאך אז כולם גרים, אפילו מען איז זיך מגייר צוליב א פניה, נאך א קשיא פרעגט רש י, אפילו לויט א הוה אמינא פון די משנה ראשונה, אויב די ערשטע טבילה האט נישט געטויגט, דארף דאך די אנדערע טבילה שוין אויך נישט טויגן, ווייל זי טראכט דאך נישט יעצט צו אן אנדער טבילה, זי טראכט דאך אז די ערשטע טבילה איז געווען גוט. נאך א מעשה דערציילט די גמרא, ההוא דהוו קרו ליה, איינער האט אים אנגערופן בר ארמאה, ער איז א זון פון א גוי, אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, מי לא טבל האט זיך דען נישט גע'טובל'ט זיין טאטע לקריו, ווען ער איז געווען א בעל קרי, און אויב ער האט זיך גע'טובל'ט איז דאס אויב ער איז זיך טובל מחזיק דת ישראל איז דאס שוין טובל גייט עס שוין ארויף אויף גירות אויכעט, און דער מהרש א פרעגט דא א שטארקע קשיא, מען האט אים גערופן אז דער טאטע איז א גוי, וואס האט מען געוואלט מיט דעם? פסל'ען, ממה נפשך, ווער איז געווען די מאמע? איז די מאמע געווען א אידישע? איז דאך האט מען דאך פריער גע'פסק'נט כותי הבא על בת ישראל, הולד כשר. איז ווידער די מאמע געווען א גוי'ע, איז דאך מוזר אפילו ער איז א איד וועט ער עס אויכעט נישט העלפן, ווייל א איד וואס האט חתונה מיט א גוי'ע איז דאך אויך די קינד א פסול, ענטפערט ער. מיר האבן דאך פריער געזאגט אז כותי ועבד הבא על בת ישראל כאטש ולד כשר אבער פגום איז ער, איז ממילא האט מען געוואלט זאגן ער איז א פגום, נאר די גמרא בכלל איז דא זייער שווער, בכלל אז מען זאל ווערן א גר איז דא דריי זאכן, ביי א איש איז דא דריי זאכן, ס'דארף זיין טבילה, מילה, קבלת מצוות. אז ס'וועט נישט זיין דיע זאכן איז עס גארנישט, און ווידער ביי א אשה דארף זיין טבילה און קבלת מצוות. תוספות פרעגט דא אויף דער גמרא, ווי קאן זיין עולה זיין די טבילה וואס זי איז זיך טובל לנדותה אלס גירות, פרעגט תוספות, ביי גירות שטייט משפט, און אומעטום ווי עס ווערט דערמאנט משפט דארף זיין א בית דין, און ווען זי איז זיך טובל לנדותה איז דארט נישטא קיין בית דין, איי זאגן ס'איז דאך דא פרויען זאגן, און פרויען קענען דאך נישט זיין קיין דיינים, אפילו מען טרעפט דבורה האט גע'משפט איז דאך דא אויף דעם צוויי תירוצים, אדער זי אליין האט נישט גע'משפט, נאר זי האט געזאגט די דיינים ווי זיי זאלן משפט'ן, אדער על פי הדיבור, פרעגט ער איין קשיא, פרעגט תוספות, טבילת גרות איז בייטאג ווייל עס שטייט משפט, און טבילת נידה איז ביינאכט, נאר דיע קשיא קען מען לכאורה זאגן אז טבילה שלא בזמנה איז דאך גוט בייטאג, אבער ווער זאגט אז זי האט געהאט טבילה שלא בזמנה, ענטפערט תוספות אז דער עיקר משפט גייט ארויף אויף קבלת מצוות, כאטש מיר זאגן דאך אז סדארף זיין ביי די טבילה דריי, דאס איז א דרבנן'דיגער דין, אבער משפט גייט ארויף קבלת מצוות, ווי איז דא געוועזן טבילה און קבלת מצוות? איז דא אויך דא איין מאמענט, איז דא אויך דא אין תוספות חד מקדמאי, מביער זאגט דא אויך זייער גוט די גמרא, ער איז דא מסביר אזוי, אז דער קנעכט פון רב חיא'ן האט מגייר געווען עובדת כוכבים, און זי האט אויף זיך גענומען מצוות קלות און אביסל מצוות חמורות, ווי די גמרא זאגט ווייטער מען דארף נעמען, בשעת זי האט זיך מגייר געווען האט זי זיך נישט גע'טובל'ט. ממילא אז זי האט זיך נישט גע'טובל'ט, ווייס איך נישט צו זי האט עס אויף זיך גענומען מיט א ערנסטקייט צו ניט, שטענדיג מ'איז זיך מגייר, מען נעמט אויף זיך און מ'איז זיך גלייך טובל, ווייס איך גלייך אז מען וויל זיין א גר, דא אפילו זי האט זיך גענומען, ווייס איך נישט צו וויל מיט א ערנסטקייט, אבער נאכדעם, אז איך האב געזען אז האט זיך געטובלט לטהרה לבעלה, זאגט ער מי לא טבלה לנדותה, אז ס'איז א סימן אז די קבלת המצוות וואס האט מען גענומען איז דא ס'א ערנסטקייט, איי עס פעלט דיך א טבילה, נאר די טבילה גייט שוין ארויף אויף דעם פרידיגן אויכעט, אבער ווי וועט זיין א גויה וועט זאגן זי וויל זיך טובל'ן לנדותה. ווייל ס'איז א געזונטע זאך, מיט דעם וועט זי נישט ווערן קיין גיורת, און די זעלבע זאך זאגט ער ביי בר ארמאה, וואס רבי יהושע בן לוי האט געזאגט מי לא טבל לקריו, איז אויך געווען די מעשה, ער האט זיך מגייר געווען, ער האט זיך געמל'עט, און ער האט גענומען א טייל פון די מצוות, און בשעת גירות האט ער זיך נישט גע'טובל'ט, איז פון דעם אָן וואס ער איז זיך שפעטער טובל, און איז שוין דאס א באווייז אז די קבלת מצוות פון פריער האט ער עס טאקע גענומען, והא ראיה האלטן דעם איי עס פעלט מיר טבילה, נאר דאס איז שוין א דין ווי רש"י זאגט דא אָ, אז די טבילה וואס מ'נעמט דאס א. לשם נידה צו לשם קרי איז דאס גייט שוין ארויף אויף א הארבערע זאך אויכעט לשם גירות.